היי חלקים משיחת אור לי"ב סיוון תשמ"ג.
די התוועדות וואס אידן קומען זיך צוזאמען אין צוזאמענהאנג דערמיט וואס דאס איז י"ב סיוון וואס דעמאלט איז דער גמר וחותם פון די תשלומין פון חג השבועות זמן מתן תורתינו וכמדובר כמה פעמים און אויך פארשטאנדיג אז בשעת מען גיט תשלומין אויף אן ענין, באווייזט דאס אויף א אהבה יתירה אדער אויף א חסד נוסף פון דער וואס האט מצווה געווען דעם ציווי, אז אף על פי וואס ער האט געזאגט בפירוש דער מצווה הציווי דער נותן הפקודה אז די זאך זאל זיין בזמן מסוים. אף על פי כן גיט ער אויכעט א געלעגנהייט פון תשלומין, אז אויב מאיזה סיבה שתהיה איז דאס ניט געווען בזמן המתאים, טא האט ער אויך געמאכט פון די פון נאך א זמן, אז דאס זאל אויכעט מתאים זיין צו דעם ענין, ביז וואנעט אז אויך דעמאלט קאן מען משלים זיין, און ווי גערעדט כמה פעמים. אז כמה פירושים וואס איז דא אין דעם זעלבען ווארט אין לשון קודש, וואס דאס איז דאך דער אויפטו פון לשון קודש לגבי שאר לשונות, כמבואר בכמה ספרים, איז אז דאס איז א לשון הקודש וואס דער אייבישטער האט אים אזוי אויסגעשטעלט, ביז וואנעט אז שמו אשר יקראו לו בלשון הקודש, ווי תורת הבעל שם טוב גיט עס ארויס. דעם תוכן פון דעם ענין מיט וועלכן וואס ווערט אנגערופן מיט דעם נאמען. איז בשעת ס'איז דא דער ענין און דאס ווערט אנגערופן תשלומין, האט דאך דאס כמה פירושים, על פי תורת אמת איז דאך יעדער פירוש אן אמת'דיגער פירוש, איז דער ווארט תשלומין ווי מבואר אין מפרשי התורה איז דאס דער אפטייטש אז מען באצאלט בדוגמא ווי מען באצאלט א חוב, במילא פעלט קיין זאך ניט די מחסורו אשר יחסר בו. דערנאך איז אויך דא דער ווארט תשלומים וואס ענטהאלט אין זיך אויך דעם פירוש פון לשון שלימות, בדוגמא פון דער אויפטו פון לעשרו. לגבי דעם ענין פון די מחסורו בנוגע לצדקה, אז ס'קומט צו אן עשירות וויבאלד אז דאס א יום פון תשלומין וואס דערפון קריגט מען ארויס א דבר נוסף אז ימי התשלומין, אף על פי וואס לכאורה באווייזט זיך דאס אויף א גירעון וואס מ'האט ניט געטאן אדער ניט דערטאן כדבעי. ביום המעשה והמצוה האט מען געגעבן אויכעט א מעגליכקייט באצאלן דאס ביז באצאלן אינגאנצן, זאגט מען פארקערט אז דא קומט נאך צו א ענין וואס ער טוט אויף מצד דערויף וואס דאס איז יום תשלומין וואס ביום טוב עצמו סיי בנוגע צו שבועות אדער פסח אדער סוכות, איז געווען איז דאס נאך ניט געווען דערגרייכט, וואס דאס איז אויכעט פארבונדן מיט האמור לעיל, ווארום יעדער ענין אין תורה האט זיך א הבנה והסברה, איז זיך דא די הסברה כאמור לעיל, אז בשעת דער מצווה המצוה האט אנגעזאגט בפירוש אז דאס זאל זיין אין דעם זמן המעשה. וואס דאס באווייזט זיך אז דאס רצונו ובפרט דער רצון למעלה איז זיך מה דאך אז חכמתו והוא אחד על אחת כמה וכמה אז רצונו והוא איז אחד גיט דער אייבישטער אויכעט א מעגליכקייט מען זאל דאס באצאלן די טעג לאחרי זה וואס דאס באווייזט זיך אויף א קירוב מיוחד. און אויף אן אהבה מיוחדה וואס נעמט אין באטראכט אז ס'איז געווען א סיבה אדער אן אונס אדער א שוגג אדער אפילו נאך נידעריגער דערפון וואס ער האט עס נישט געטון, און מצד אהבה יתירה פון דעם מצווה המצוות צו די וואס זענען אנגעזאגט געווארן אויף די מצוות, גיט מען אים מצד אהבה יתירה עניני המצוות איז פארבונדן וואס מצד אהבת הקדוש ברוך הוא קרבנו המקום לעבודתו און האט אנגעזאגט אין דער עבודה אז זאל זיין ביום המעשה, מצד דערויף וואס ס'איז נאך דא אן אהבה יתירה און א קירוב יתר, קומט דאס אויכעט ארויס בגלוי דורך דערויף וואס מען זאגט א ידען אז מה שעבר עבר. אבער ניט חס ושלום בטל קרבנו, נאר מ'גיט דיר נאך טעג וכמה וכמה ימים אין וועלכע דו קאנסט משלים זיין אט דעם קרבן אז זאל גארנישט ניט פעלן, וויבאלד אז דער ציווי נעמט זיך מצד הנאה ויתרון, מוז דאס ארויסברענגען אויכעט א יתרון אין דעם אופן קיום הציווי. כאמור לעיל אז דאס אז ס'קומט ארויס א שלימות און אן עשירות נוסף וואס אז די מחסורו אשר יחסר אז ס'זאל גארנישט ניט פעלן. אט דערפון איז אייכעט פארשטאנדיק, בדוגמא ווי מען זאגט בנוגע צו מחנה דן, אז ער איז געווען מאסף לכל המחנות, און ווי רשי ברענגט אראפ און אין מדרשים בארוכה, אז בשעת ס'איז געווען א שבט וואס האט עפעס פארלארן, איז דן געווען דער מאסף לכל המחנות. און דאס האט אויפגעטאן אז ער איז געווען דער אחרון לכל המחנות, כמבואר בפשוטם של כתובים, על אחת כמה וכמה בפירושי חזל, אזוי איז אויכעט דער אחרון לימי התשלומין, איז ער מאסף לכל המחנות צו די אלע ימים שלאחרי זה, אט דאס גופא וואס מען גיט שבעה ימי תשלומין. און אין יעדער פון זיי דארף מען ניט זאגן קיין תחנון, איז דאך ניט דער פשט אז מ'גיט דעם צווייטן טאג פון תשלומין אדער דעם זיבעטן טאג אויב ער האט ניט מקריב געווען קרבנות ביום הראשון לתשלומין. אלע זיבן טעג איז מען זאגט מען ניט קיין תחנון דערפאר וואס דאס איז א יום זכאי, וואס דאס איז דער ביאור וואס ס'איז דאך אז וויפיל ער האט ניט אויפגעטאן על ידי פעולתו ועבודתו ביום ראשון לתשלומין, גיט אים דעם גיט אים דער אייבישטער א נייעם טאג, וואס דעמאלט דארף זיין חדשים בעיקר ענינו וואס אני נבראתי לשמש את קוני, דארף ער מוסיף זיין נאך מערער ווי ער האט אויפגעטאן ביום ראשון לתשלומין. וואס אין רוחניות איז דאך איין סעיף בנוגע צו קיום המצוות בפועל, אז ער האט עס מקריב געווען ביום ראשון לתשלומין האט קיין ארט ניט להקריב בפועל ביום שני וכיוצא בזה, ווארום בפועל איז דאס במדידה והגבלה, א קרבן מסוים מיט מדידות והגבלות, ניט מערער. ברוחניות הענינים, וואס דארט ווערט נתגלה דער אין סוף וואס איז דא בכל ענין שבתורה ומצוותיה, איז וויבאלד אז דאס וואס ער האט אויפגעטאן ביום ראשון לתשלומים איז דאך דאס א ענין שבמדידה והגבלה ווארום ער איז דאך א מוגבל ברוחניות אויכעט, אף על פי וואס ווילן וויל ער בכל מאדך, מיט למעלה ממדידה והגבלה, איז דאך מדי יום ביומו האט ער דעם ציווי און דעם נתינת כח פון ילכו מחיל אל חיל, וואס דאס איז אויך א ציווי אין תורה, ביז וואנעט אז דער אלטער רבי ברענגט עס אראפ בשולחנו, אין זיין שולחן ערוך, אז צווישן די אלע הלכות און דינים וואס ער ברענגט דארט אראפ, נאר אויכעט אט דעם ענין פון ילכו מחיל אל חיל, אז ניט נאר דער ענין בזה איז, אז דאס איז א הבטחה און א שכר, נאר דאס איז א הלכה און א דרך אין עבודת השם, ווי אויסגעדריקט אויכעט אין דער הלכה פון מעלין בקודש, וואס דאס איז דאך הלכה לכל הדעות, וואס אזוי אויכעט מיום ליום, איז ממילא אויכעט אין די עבודה פון ימי תשלומין, און דערויף קומט די הדגשה בנוגע צו יום אחרון לתשלומין, בדוגמא ווי דעם דגל אחרון דגל דן. במילא איז דאך פארשטאנדיג אז עס ווערט א מאסף לכל המחנות, אויב ער האט עפעס פארלארן אין די עבודה וואס ער האט געדארפט אויפטון בימים שלפני זה, איז דער מאסף לכל המחנות דער יום האחרון, קלייבט דאס צוזאמען און גיבט אים די מעגליכקייט אז זאל זיין אין דערויף די מחסורו אשר יחסר לו, און אויכעט דער ענין השלימות. ס'קומט אבער דער מתן תורה השנתי דער אחת בשנה אין זמן מתן תורתינו, וואס ער האט אויכעט די ימי תשלומים שלו, און אין זיי האט ער דעם סך הכל פון אלע שבעת ימי תשלומים ביום האחרון שבי"ב בחודש, און דאס טוט אויכעט אויף אין אן אופן אף על פי וואס דאס איז דאך אחת בשנה י"ב סיוון. טוט עס אויף און איז דערנאך ממשיך כל די העילויים והפעולות פארבונדן מיט תשלומים כמדובר לעיל, איז דאס ממשיך בכל יום מימות השנה, פונקט אזוי ווי ווי מתן תורה אחת בשנה איז ממשיך א תוספת כח אין מתן תורה הפרטי שבכל יום ויום.